חשובער עולם, טייערער, גרויסער גאסט, מיר הייבן אן דעם אוונט

אז ביי די פאלקס לידער איז דער נאמען פון דעם מחבר פארלוירן געווארן, פארגעסן געווארן אדער גאר קיינמאל נישט געדענקט, מחמת דער פאלקס פאעט האט געמיינט פאעזיע און איבערלעבונג און נישט פירסום, בארימטקייט, פון זיין נאמען. אבער מאנגער איז אין דער גליקליכער סיטואציע וואס דאס לייענענדיגע און זינגענדיגע אידיש פאלק קען אים, קען און לייענט און זינגט זיינע לידער,

און מיט אט דעם נאמען וויל איך פארענדיגן מיינע פאר חברי'שע באגריסונגס ווערטער צו אונזער גרויסן גאסט איציק מאנגער. דאס ערשטע ווארט באקומט א גרויסע חבר'טע מאנגער'ס פון אסאך אסאך יארן נאך פון פוילן, רחל קארן די גרויסע דיכטערין. זי וועט רעדן וועגן מאנגערן. א גוטע וואך אייך אלע, חשוב'ער עולם, טייערע פריינט. איך ווייס, איך שטעל מיר פאר ווי געשפאנט איר אלע זענט צו הערן מאנגערן. איך האב דאך אליין נישט געוויסט אז די ביבליאטעק, די פאלקס ביבליאטעק, וועט צוגרייטן קיין עין הרע אזא רייכן ערב מאנגער פראגראם, און מסתמא שרעקט איר זיך אז ס'וועט זיך צו לאנג פארציען איידער מאנגער וועט אנהייבן צו רעדן. ווייל וועגן מאנגערן צו רעדן קען מען רעדן ביז אין חצות אריין און ס'זאל נישט זיין אויסגעשעפט. דערפאר כדי זיך צו האלטן אין די ראמען פונעם אוונט האב איך מיר אנגעשריבן היינט די קורצע באגריסונגס רעדע אז דער אוונט זאל נישט ווערן אזוי ווי אין מאנגער'ס בארימטן ליד צופיל צופיל זאכן האט די מאמע אנגעטוהן דעם פייגעלע דעם שוואכן.

דאס איז געווען מיט אן ערך פֿיר צענדלינג יאר צוריק, ווען עס האט זיך אין א פרייטאג צונאכטס, ווען עימעץ האט אנגעקלאפט אין טיר פון אונזער דירה אין דער גאליצישער שטאט פשעמיש, אויף דער שוועל האט זיך באוויזן א הויכע שלאנקע געשטאלט, דעם שווארצן הוט נאכלעסיג אַרױפֿגעװאָרפֿן אױף דער געדיכטער געקרױזטער טשופּרינע איבער אַ הױכן ליכטיקן שטערן. איך בין איציק מאַנגער. אַזױ פּשוט און הײמיש, גלײַך מיר װאָלטן זיך געקענט זינט לאַנגע-לאַנגע יאָרן. בעת ער האָט אויפֿגעמאַכט זײַן וואַליזע, כּדי אַרײַנצוּוואַרפֿן זײַן לײַכטן אויבערמאַנטל, האָב איך באַמערקט, אַז אַ חוץ אַ ביסל וועש אויפֿן סאַמע דנאָ און עטלעכע ביכער, איז די וואַליזע ליידיק. און אָט אַזוי האָט זיך איציק מאַנגער געלאָזט אין דער ווײַטער אומבאַקאַנטער שטאָט וואַרשע, וווּ עס האָט זיך נאָר-וואָס געהאַט געענדיקט די הערשאַפֿט פֿון דער ליטעראַרישער גרופּע די כאַליאַסטרע, און דעם אויבן-אָן האָט איצט פֿאַרנומען די אַזוי גערופֿענע פּראָלעטאַריש-פּראָגרעסיווע גרופּע. אין יענער צײַט איז עס פּשוט געווען אַ חרפּה און אַ בושה נישט ווערן אָנגענומען אַלס מאָדערנער פּאָעט, וואָס האָט זיך געשטעלט פֿאָר אַ ציל וועלט-דערלייזונג דורך קלאסן-עראדיקאציע אין אלע אירע אספעקטן. צו גילטן אלס מאדערנער פאעט האט דאן געמיינט אפצוזאגן זיך פון אלץ וואס איז ביז אהער געווען דער קערן, די סובסטאנץ, פון עכטער פאעזיע, און זיך שטעלן אונטער די פאנען פון די נייע לאזונגען. אויף די פאעטן וואס האבן זיך נאך געקלאמערט אין דעם אמאל, האט מען אראפגעקוקט מיט פאראכטונג, ווי אויף פארשטויבטע טעאטער רעקוויזיטן פון א פיעסע וואס מען האט מיט א לאנגער צייט צוריק אראפגענומען פון די בינע ברעטער. אין אט דער ליטערארישער סביבה האט זיך מיטאמאל באוויזן, פֿאַרגאַרטלט מיט װינט, דער ריטער פֿון דער באַלאַדע, איציק מאַנגער. זײַנע באַגלײטער זענען געװען זײַן בוך לידער שטערן אױפֿן דאַך, און עכטער פֿאָלקסטימלעכער בטחון, װאָס האָט דערפֿירט אַ פּשוטן ייִד פֿון גרו ביז בלו.

קינסטלער שאפן, באשאפן די קולטור פון א פאלק. זיי זענען אזוי צו זאגן געשיכטליכער אימפעראטיוו, נאציאנאלע נויטווענדיגקייט. פאראן אבער שרייבער וואס זענען פאר זייער פאלק גורל'דיגע באשערטקייט, א זיווג מן השמים,

ווי א פולער בעכער וויין וואס מען דערלאנגט אייך כדי איר זאלט עס זופן פאמעליך אויף צו דערפילן זיין טעם און זיין ריח מיט אלע חושים. אפט פרעג איך זיך אליין, אין וואס אייגנטליך באשטייט דער כישוף פון מאנגער'ס ליד?

עס איז טאקע פשטות, אבער ראפינירטע פשטות וואס גיט דעם ליד אן אומגעריכטע ווענדונג, רייסט עס ארויס פון זיין לירישער פארטראכטקייט און שטעלט עס פנים אל פנים מיט א וועלט פון נישט הי, א וועלט איבער וועלכער עס דעמערן טרוימען און וויזיעס. מיט אויגן, דאס איז מאנגערס אן אויסצוג פון מאנגערס ליד, מיט פארמאכטע אויגן הערסטו נענטער דעם ים, מיט פיבערדיגע פינגער פילסטו גרינגער דעם גראם, די גילדענע פאווע דערקענסטו אין פלי, און א בענקשאפט ווערט שענער ווען זי איז פון נישט הי. עס איז ווי עפעס א געהיימער שפרוך וואלט צעעפנט פאר אים דעם שווערן פארהאנג פון ווירקליכקייט און פאר אים אנטפלעקט דאס אומזעבארע, דאס בלויז געאהנטע אין א גאט-געבענטשטער רגע פון דיכטערישער זעאונג. איציק מאנגער האט געגעבן אהנונגען און טרוימען רעאליטעט.

וואס איז ביז אהער געווען אזא זעלטנקייט אין דער יידישער ליטעראטור. דער באלאדע, וואס איז שטענדיק אונטערוועגס, ערגעץ אינמיטן, צווישן חלום און וואר, צווישן ליבשאפט און טרער, צווישן טרויער און בענקשאפט, אזוי ווי שלום עליכם אין פראזע, אזוי האט מאנגער אין ליד פרעזערווירט דעם פאלקסטימליכן נוסח אין זיין איידלסטער פארם, און אים געקייפלט דורך דער ראפינירטקייט פון בילד און געדאנק. און דער דאזיגער נוסח האט גורם געווען דאס אראפנעמען פון הויכן פיעדעסטאל א ריי ביבלישע געשטאלטן און מאכן זיי מענטשליך נאענט. ער האט זיי אריבערגעפירט פון די איבער הייסע מדבר זאמדן, אויסגעשפאנטע געצעלטן און זיי באזעצט

אין היים, און געלאזט זיינע פערזן אריבערשפאנען צייט און רוים אין א געפערליכן סאלטא מארטאלע. אבער זיי גיבן זיך נישט קיין וואקל, האלטן באלאנס אין זייער גאנצער גראציעזקייט, ווייל עס וואכט איבער זיי דער דיכטערישער אטעם. מאנגער האט בלויז עטליכע געציילטע חורבן לידער, ער האט אויסגעשוויגן אונזער גרעסטן נאציאנאלן בראך, ער פירט א ברוגז מיט זיין אלטן גאט אזוי ווי ר' לוי יצחק אין זיין ליד

ער שווייגט פארעקשנט, דער אלטער איז ברוגז מיט זיין אלטן גאט. אין זיין דיכטונג איז מאנגער קיינמאל נישט איינגעגאנגען אויף פשרות, קאמפראמיסן. ער האט זיך קיינמאל נישט אונטערגעגעבן די נייע שטרעמונגען און טענדענצן אין דער ליטעראטור. ער האט נישט געפרואווט ווערן אנדערש, ער האט געוואלט ווערן דאס וואס ער איז, און אט איז ער, איציק מאנגער, וואס האט מיט דער מאגיע פון זיין ווארט אויסגעשטערנט דעם הימל איבער אונזער ליטעראטור, און גלייכצייטיג

אירע לידער האבן באלד איינגענומען די אידישע ליטערארישע קריטיק, און זי האט אנגעהויבן איר ליטערארישן וועג ווי א באנייאונגס האפענונג פאר אונז אלעמען, פאר אונזער ליטעראטור. זי שטייגט פון בוך צו בוך פון מדריגה צו מדריגה, פון א טאלענטפילער דיכטערין צו א גרויסער דיכטערין, חוה ראזנפארב וועט יעצט זאגן איר ווארט.
איך האב מיין באגריסונגס רעדע צו מאנגערן שוין געהאלטן היינט אין אוונט, נאר איר האט זי נישט געהערט, ס'איז געוועזן זייער א לייכטע, ס'איז מיר זייער לייכט אנגעקומען, איך בין צוגעגאנגען צו מאנגערן, כ'האב אים דערלאנגט די האנט, און כ'האב אים געזאגט ברוך הבא מאנגער, אייער קומען האט צעשמאלצן דעם שניי אין מאנטריאל, און שמעלצט אונזערע הערצער, און עס איז א מחיה אייך צו זען, און אזוי האט זיך מיין רעדע פארענדיגט און איך בין געווען זעהר צופרידן מיט איר. איצטער שטיי איך דא פאר אייך און איך דארף האלטן א באגריסונגס רעדע נאכדעם ווי מיר האבן געהערט אזוי פיין און אויספירליך רחל קארן און איבערהויפט וואס איז דאס אזעלכעס א באגריסונגס רעדע לכבוד א גרויסן שרייבער? פארשטעלן מאנגערן פאר די פארזאמלטע? אלע קענען אים, רעדן וועגן זיין שאפן, מען האט אים שוין אזוי בארעדט אז יעדער אידישער שרייבער וואלט זיך געווינטשן לויבן אים. די העכסטע סופערלאטיוון קענען זיך נישט פארגלייכן מיט דעם לויב וואס ער האט באקומען דורך דער לייוויק פרעמיע און אנדערע פרעמיעס. וואזשע בלייבט באמת איבער צו טוהן ווען מען ווערט פארבעטן צו שטיין פאר אן עולם? מיר דוכט זיך אז די בעסטע זאך איז צו געבן צו טיילן זיך מיט דער פאטאגראפיע וואס מען האט פון דעם דיכטער מיט דער פערזענליכער פאטאגראפיע וואס מען טראגט פון דעם דיכטער, איך מיין נישט די פיזישע, איך מיין די גייסטיגע פאטאגראפיע, נאכדעם ווי מען ליינט א דיכטער, מען ליינט זיינע לידער, האט מען א געוויסן טעם, א געוויסע א געוויסן געפיל וועגן דעם דיכטער, איר האט איר פילט אנדערש וועגן מאנגערן ווי איר פילט לאמיר זאגן וועגן ראוויטשן, עס איז עפעס א מין א מין פארב וואס איר טראגט אין זיך, און איך וויל זיך מיט אייך טיילן וואס איך פיל ווען איך טראכט וועגן מאנגערן. הגם מאנגער איז א דינער און אן אויסגעצויגענער, איז אבער זיין פארטרעט אין מיין הארצן א קיילעכדיגער. וואס מיין איך מיט דער קיילעכדיגקייט? רחל קארן האט עס שוין פריער דערמאנט.

ווען ער וויל זיך פארטיפן, ווען ער וויל זאגן מער, פארמאבלט ער זיך מיט ווערטער. אים דוכט זיך אז אויב די שורה האט ניט דערזאגט, וועט אפשר די אנדערע דערזאגן, אויב דאס ליד האט ניט ארויסגעבראכט, וועט אפשר דאס אנדערע ארויסברענגען, און ער שרייבט און פארשרייבט זיך, און ער איז אינטערעסאנט, ער ער גיט אסאך, אבער אין זיך פילט ער

פון קלארקייט פון קינדישקייט אבער א שטאפל העכער און דאס איז שלימות, מיר דוכט זיך אז מאנגער איז געווען גאר מזל'דיג ווייל ער האט זייער פרי און זייער גיך דערגרייכט אט די דערהויבענע פשטות און דערפאר קענען מיר פאראייניגן, קומט אזוי לייכט אונז אן צו פאראייניגן מאנגערן מיט פאלקלאר

באקומען שפייז פאר זיין נשמה. איך רעד און מיר דוכט זיך אז איך האב שוין ערגעץ די רייד געהערט, ווייל מיר דוכט זיך אז וועגן מאנגערן איז אזויפיל געזאגט געווארן, און איך האב זיך פארזיכערט, איך האב אנגעשריבן גראמען, אפשר האט מען נאך מאנגערן נישט פארגעשטעלט אין גראמען, האב איך אנגעשריבן

ווי צו פליען ט' געלערנט אים די ליבשאפט פון א מאמען א טאטע שניידער מייסטער האט געקנעלט מיט אים די גראמען א ברודער נטע האט מיט אים פארפעדימט די באגערן

פון מיינע רייד דעם האניג חן דעם כריין פון מיינע טרערן זאג איך צו אים מאנגער הער אין הארצן טאקע רעגנט נאר דו טו אויס דיין קאפעלוש און זיי מיר ניט געזעגנט ווייל דו ביסט דאך דער טרובאדור

איבער דעם עולם, שהחיינו אז מיר האבן דערלעבט אז אויף א ליטערארישן אוונט שטייט מען ביי די ווענט, דארף מען מאכן א שהחיינו, איז מיט דעם מיט דעם שהחיינו. איך וויל דאנקען מיינע קאלעגן. מלך ראוויטש, רחל קארן און חוה ראזנפארב פאר די הארציגע ווערטער וואס זיי האבן היינט דא געזאגט וועגן מיר. איך האב מיר נישט אנגעשריבן מיין רעפעראט. פשוט ווייל איך געדענק אים. ער האט זיך פאמעליך אויסקריסטאליזירט אין מיר אין משך פון יארן און יארן טראכטן וועגן פראבלעמען וועגן פראבלעמען וועגן ליטעראטור. דעם רעפעראט האב איך עס ערשטע מאל געהאלטן אין תל אביב, דערנאך אין ירושלים, און שפעטער איבער א גאנצע ריי שטעט אין ישראל. ס'איז א גרויסער רעפעראט, איך מיין ער פארנעמט אסאך צייט, אבער איך וועל אייך נישט אויסמוטשען מיט אים, איך וועל מאכן היינט א קיצור. ס'איז באקוועמער.

פאר זיי וועל איך עס מאכן בקיצור. וואס איז דאס פראבלעם וואס איז פאר מיר געשטאנען און וואס האט מיך באשעפטיגט אין משך פון יארן און האט זיך ערשט אויסקריסטאליזירט. ערב דער מלחמה און נאך דער מלחמה. דער שייכות פון פאלקלאר צו ליטעראטור. פארוואס האבן מיר אידן וואס האבן אזא דראמאטישע געשיכטע. למשל, נישט געשאפן קיין גרויסע דראמע, און די ענגלענדער יא. פארוואס איז די קרוין פון דער ענגלישער ליטעראטור דער דראמאטורג שעקספיר? און פארוואס איז די קרוין פון דער אידישער ליטעראטור דער הומאריסט שלום עליכם? דער ענטפער ליגט אין דער געשיכטע פון דעם ענגלישן פאלק, און אין דער געשיכטע, אין דער טראַגישער געשיכטע פֿונעם ייִדישן פֿאָלק. דאָס ענגלישע פֿאָלק האָט אין דער מאָדערנער געשיכטע געשפּילט אַן אַקטיווע ראָלע. זי האָט, זי האָט, די ענגלענדער האָבן זיך באַוועגט. זיי האבן איינגענעמען קאנטינענטן, פארשפרייט זייער שפראך, זייער קולטור, זיי זענען געווען דינאמיש, זייער געשיכטע, זייער מאדערנע געשיכטע איז געווען א דינאמישע. להיפּוך צו די ענגלענדער, איז די ייִדישע געשיכטע געוועזן אַ פּאַסיווע. נישט זיי האָבן געהאַנדלט, נאָר מ'האָט געהאַנדלט מיט זיי. נישט זיי האָבן געשטויסן, נאָר מ'האָט זיי געשטויסן. דער ענטפֿער איז געווען אויף דעם דאָזיקן שטויסן א שמייכל, א גלייך ווערטל. אין יידישן פאלקלאר איז די קרוין פון דער פאלקלארישער שאפונג דער אידישער הומאר. במילא איז די קרוין פון דער יידישער ליטעראַטור אַ הומאָריסט. לאָמיר זיך פאַרטראַכטן אַ רגעלע וועגן די צוויי פעלקער וואָס זענען קעגנזאַצן.

אויב איר האט אמאל געלערנט ענגלישע פאלקס באלאדן, די אזוי אנגערופענע בארדער באלאדס, וואס זענען אנטשטאנען צווישן דער דער גרעניץ צווישן ענגלאנד און סקאטלאנד, און זענען שפעטער איבערגעטראגן געווארן אויך קיין אמעריקע, געוויסע מאטיוון פון זיי. וועט פאר אייך נישט זיין קיין וואונדער אז די קרוין פון דער פאעטישער שאפונג אין דער ענגלישער ליטעראטור איז די דראמע, ווייל די באלאדע דערציילט וועגן א געשעעניש, ערשטנס, און צווייטנס, האט זי דעם דיאלאג. ענגלישע באלאדן. דרייען זיך ארום דיאלאגן. עפעס געשעהט און מ'שמועסט. א מאמע מיט א זון, א געליבטער מיט א געליבטע. דער דיאלאג איז דא. די האנדלונג איז דא שוין אין פאלקלאר, אין ענגלישן פאלקלאר. האנדלונג, אקציע, איז דא אין דער ענגלישער געשיכטע, דער מאדערנער. אקציע איז דא אין דער ענגלישער באלאדע, פאלקס-באלאדע. און פֿון דער געשיכטלעכער אַקציע און פֿון דער באַלאַדישער אַקציע אין דער פֿאָלקסבאַלאַדע איז געווען אַ גלײַכער וועג צו דער ענגלישער דראַמע. אַקציע און דיאַלאָג זענען די הויפּט-עלעמענטן פֿון דער דראַמע. איז פאר מיר קלאר געווארן דער גאנצער וועג פונעם פון דער פרימיטיווער ענגלישער באלאדע ביז צו דער קרוין, ביז צו שעקספיערן. איך האב אפילו געפונען עלעמענטן אין דער ענגלישער פאלקס-באלאדע.

האט איר שוין די אטמאספערע פון דער טראגעדיע מאקבעט, איינע פון די שטארקסטע טראגעדיעס וואס שעקספיר האט אנגעשריבן. א מאמע פירט א דיאלאג מיט'ן זון, פארוואס די שווערד איז רויט, און דער זון פארענטפערט, ער גיט אן פארשידענע תירוצים, די שווערד איז רויט ווייל ער האט געהארגעט דעם אדלער אדער דעם פאלקאן. די מאמע לאזט זיך נישט איבערצייגן, דער אדלער איז נישט, דאס בלוט פונעם אדלער איז נישט אזוי רויט ווי דאס בלוט וואס איז אויף דער שווערד. א קיצור, פון דעם דיאלאג צווישן דער מאמע און דעם זון קומט ארויס צום סוף אז ער האט געטויט דעם אייגענעם טאטן, און זי, די פרעגערין וואס פרעגט אים וועמען ער האט געטויט, זי האט אים געשטויסן צו דער דאזיגער טאט. נו אויב איר וועט נישט געפינען, פארשטייט זיך איך האב נישט די באלאדע, אפילו נישט נישט די איבערזעצונג ביי זיך, אויב איר וועט נישט געפינען דא אין דער דאזיגער באלאדע, די גאנצע אטמאספערע פון דער טראגעדיע מאקבעט, וועל איך נישט פארשטיין פארוואס, פאר מיר איז קלאר דער וועג פון דער פאלקס באלאדע עדוארד עדווארד ביז צו שעקספיערס מאקבעט איז א גלייכער. צווישן פאלקלאר און ליטעראטור הייסט עס איז דא א שייכות, איז דא א גלייכע ליניע, זי איז משפיע

אין זיין צעשפרייטקייט ביז צו דער לעצטער טראגעדיע. ווי איך האב געזאגט האבן זיי נישט האבן אידן נישט אקטיוו געהאנדלט נישט געשטויסן יענעם נאר זיי זענען געשטויסן געווארן. זייער ענטפער איז געוועזן. קיין אנדער ענטפער האבן זיי נישט געקענט געפינען, און דאס איז געווען דער בעסטער אדער כעס וואס וועט וואלט סיי ווי סיי נישט געהאלפן, אדער א גלייכווערטל, אדער אפקומען מיט א וויץ. מיט א אנצוהערעניש, מיט א וויציגער אנצוהערעניש, אזוי אז די קרוין פון דעם אידישן פאלקלאר איז פאקטיש דער אידישער פאלקס אנעקדאט. צווישן אידישן פאלקס אנעקדאט און דעם גאון פון דער אידישער ליטעראטור איז פארהאן א גלייכער וועג. איך מיין צווישן פאלקס אנעקדאט און שלום עליכם'ען. אוודאי. מיר האבן געזען דעם דיאלאג אין דער ענגלישער פאלקסבאלאדע, דיאלאג און אקציע זענען דראמא. אין יידישן פאלקס-הומאר האבן מיר נישט געזען קיין אקציע און קיין דיאלאג, מיר האבן געזען מאנאלאגן. שלום עליכם שרייבט דאס רוב מאנאלאגן. א מאנאלאג קען זיין טעאטראליש, אבער קיין דראמע קען פון קיין מאנאלאג אדער קיין קאמעדיע קען פון קיין מאנאלאג נישט ארויסקומען. דא גייט א גלייכער וועג פון אים צום אידיש קינסטלערישן סטיל. שלום עליכם. אלע זיינע אידן און אלע זיינע אידענעס רעדן זיך אראפ פונעם הארצן. איין אידענע רעדט זיך אזוי אראפ פונעם הארצן און אזוי לאנג אז דער רב וועלכן זי קומט פרעגן א קשיא חלש'ט אוועק. זי קומט אים פרעגן, זי קומט אים פרעגן צו צו דאס טעפל איז כשר צו נישט, דאכט זיך א פשוטע, אבער זי רעדט אזוי לאנג און דערציילט די גאנצע לעבנסגעשיכטע דעם רב, און שפרינגט ארום פון איין פון איין עפיזאד אין צווייטן, און זי דערגרייכט נישט א דראמאטישן קלימאקס, נאר זי דערגרייכט אז דער רב חלש'ט אוועק, און זי, די אידענע, רופט מען זאל קומען ראטעווען. דאס איז א זייער אינטערעסאנטער פארגלייך, צווישן צוויי ליטעראַטורן וואָס זענען קעגנזאַצן אין דער אי געשיכטלעכע, אי פֿאָלקלאָרישע, אי ליטעראַרישע. אַרום וואָס דרייט זיך דער ייִדישער פֿאָלקס-אַנעקדאָט, איז רובֿ אַרום ייִדן אָרעמעלייַט, אָבער פֿריילעכע אָרעמעלייַט. יעדע געגנט האָט צוגעשטעלט אין ייִדישן פֿאָלקלאָר אַ פֿריילעכן אָרעמאַן. אין דער ליטע הייסט ער שײַקע פֿײַפֿער. שייקע פייפער איז א לץ וועלכן די ליטווישע אידן פלעגן דערציילן. אין גאליציע הייסט ער אפרים גריידיגער, דאכט זיך רחל קארן שטאמט פון דעם שטעטל.

ווען איר גייט פונעם אידישן פאלקלאר, פון די דאזיגע דריי טיפן וואס דער פאלקלאר האט געשאפן צו שלום עליכמ'ס ווערק, וועגן וואס זאלט איר דאס רוב געשריבן? וועגן ארעמע און פרייליכע. אזוי הייסט א גאנצע ריי פון זיינע דערציילונגען, אפילו די וואס זיי הייסן נישט אזוי, ארעמע און פרייליכע, זענען אויך מעשיות וועגן ארעמע און פרייליכע. אָט אַזױ האָבן מיר אַ גלײַכע ליניע פֿון דער פֿון דעם ענגל פֿון דער ענגלישער פֿאָלקסבאַלאַדע, ענגליש-סקאָטישער פֿאָלקסבאַלאַדע צו שעקספּירן, און אַזױ האָבן מיר אַ גלײַכע ליניע פֿון דעם ענגלישן פֿון דעם ייִדישן פֿאָלקס-הומאָר צו שלום-עליכם. אבער דא גייט נאך עפעס וועגן עפעס אנדערש. מיטן אידישן פאלקלאר האבן זיך באשעפטיגט אסאך קינסטלער, פרץ איז געווען איינער פון זיי וואס האט זיך אנגעשפארט אויפן י. אבער ער האט זיך אנגעשפארט אויף דעם חסידישן פאלקלאר, אויף די פאלקסטימליכע געשיכטן. ער האט סטיליזירט פאלקס-מעשות און דורך די דורכן זיין סטיליזאציע פון די פאלקס-מעשות איז ער געווארן א קלאסיקער אין דער אידישער ליטעראטור. שלום עליכם איז געווען אוממיטלבארער פון אים. איך ווייס נישט צי ער האט זיך אפגעגעבן דין וחשבון וואס ער טוט, ס'האט זיך עפעס געטאן אין אים, אבער ער האט ארויסגעפלאצט, דורך אים האט ארויסגעפלאצט די גאנצע שיינקייט און די גאנצע דערהויבנקייט פונעם אידישן פאלקסהומאר. און דא קומען מיר צו צו א אינטערעסאנטער פראגע.

האט עפעס צוגעטראגן אויפן געביט פון דער מאלעריי, אויפן געביט פון דעם טעאטער צו דעם דאזיגן סטיל? איך וועל אייך זאגן, שאגאל און גאלדפאדן.

רעדט און זאגט איך בין געגאנגען, איך בין געגאנגען פונקט, אבער ער באגנוגט זיך נישט, ער דער ייד אדער די אידענע, איך בין געגאנגען, נאר איך בין געגאנגען בין איך, וואס איז דער בין איך? א שפרינג איבערן פונקט, איך בין געגאנגען בין איך א שפרינג איבערן פונקט. אט דער דאזיגער שפרינג איבערן פונקט איז כאראקטעריסטיש פאר דעם יידישן סטיל, פאר דעם גראטעסק, גראטעסקן סטיל, וואס האט זיך איינגעבירגערט אין דער יידישער קונסט, אין יידישן טעאטער און אין יידישן, אין דער יידישער ליטעראטור, און מיט וועלכן איך וויל ערגעץ האבן א שטיקל שייכות. דאס האלט איך נישט א רעפעראט פאר אייך, נאר איידער איך האב אים געהאלטן פאר אייך האב איך אים געהאלטן פאר זיך אליין. ווי אזוי ווירקט זיך אויס טעאטראליש דער דאזיגער שפרינג איבערן פונקט?

איז נישט קיין נייעס. א נייעס איז דאס נאר געווען פאר געוויסע גוים וואס מיינען אז ער האט אלסדינג אויסגעטראכט, און האבן אים געהאלטן פאר א געוואלדיגן פאנטאסט, און אז איך האב זיי אויפגעקלערט למשל אז דער איד פון וויטעבסק, אויב איר דערמאנט אייך זיין בילד דער איד פון וויטעבסק, א איד וואס שפאנט איבער די דעכער מיט א שטעקן אין דער האנט, נישט די מאלעריי, נאר די קאנצעפציע, נישט דער קינסטלערישער ווערט פונעם בילד, וועגן אים דערצייל איך נאר וועגן דער אינספיראציע, אז דעם שטויס האט אים געגעבן דער זאג א איד אז ער גייט בעטען זאגט מען אויף אידיש ער גייט איבער די הייזער. ער גייט איבער די הייזער. און שאגאל האט גענעמען דעם דאזיגן זאג ווערטליך און האט דעם איד פון וויטעבסק געמאלן ווי ער גייט איבער די הייזער.

אז מען פרירט היינטיגן טאג, מילא ווייסן מיר דאך אז מען פירט אבער מיט אויסגעדרייטע קעפ, און אז איך האב עס אויפמערקזאם געמאכט אז א איד זאגט אז אויף א פארליבט פארל ער האט איר פארדרייט דעם קאפ און זי האט אים פארדרייט דעם קאפ און זיי ווייסן נישט אויף וואספארא וועלט זיי זענען.

סארא מהלך פון שעקספיער'ס דראמא, און אפילו פון זיינע קאמעדיעס, פון דער פאנטאסטיק פון זיינע קאמעדיעס ביז צו דער פאנטאסטיק פון שאגאל, ביז צו דער פאנטאסטיק פון שלום עליכם.

און ער ענדיגט נישט די מעשה, די מעשה האט ביי מיר קודם כל געהייסן א מעשה אן אן עק, איידער האט ער א נאמען געגעבן דער פארכישופטער שניידער, און די מעשה איז פשוט געבויט אויף א כעלעמער פאלקס אנעקדאט. אויף א כעלעמער פאלקס אנעקדאט איז געבויט די דאזיגע מעשה. הייסט עס טעמאטיש, נישט נאר אין סטיל, האט זיך שלום עליכם האט א טיף געווארצלט אין אידישן פאלקלאר. נו, וועגן פרצן, ווייס איך וועגן זיינע פאלקס מעשה'ס ווייס איך אויך, אבער כ'האב שוין געזאגט און דערציילט און יא. איך וועל זיך נישט אפשטעלן לענגער אויף פרצן היינט, ווייל איך וויל אויספירן דעם געדאנק וועגן אידישן סטיל. כ'האב דערמאנט גאלדפאדען. גאלדפאדען איז געווען דער שאפער פונעם אידישן טעאטער. ער האט געשאפן אסאך פרימיטיווע ווערק, ווייס איך נישט. יעדער אנהויבער האט זיך געמוזט צופאסן צו א פובליקום, ערגעץ ווי האט דאס פובליקום געלייגט דעם שטעמפל אויף זיין דראמאטורגיע.

איר האט נארוואס געהערט די היסטארישע רעקארדירונג פון דער יידישע פאלקס-ביבליאטעק אין מאנטרעאל, צוגעגרייט פאר אונז דורכ'ן יידישן קלאנג-ארכיוו